זיי ווילן אנהייבן ספר שופטים, איז וואס איז ספר שופטים? קודם כל די סדר הזמנים, אונז האבן געלערנט אז עס זענען דא פיר ספרי נביאים ראשונים וואס מ'קען רופן פיר ספרי היסטאריע, זיי גייען פון זמן מיתת משה, פון נאך ווי די תורה ענדיגט זיך פאר מ'גייט אריין אין ארץ ישראל וואס דאס איז זמן מיתת משה ביז חורבן בית ראשון וואס דאס איז סוף ספר מלכים, דאס זענען די פיר ספרים יהושע שופטים שמואל מלכים. זיי גייען דורך די גאנצע תקופות, יהושע איז גערעדט זיך די גאנצע תקופה וואס יהושע בן נון האט געלעבט, פאר דעם הייסט עס טאקע ספר יהושע און ספר שופטים מער ווייניגער רעדט זיך די תקופה פון נאך מות מיתת יהושע און ס'הייבט זיך טאקע אן אחר מות יהושע אזוי ווי ספר יהושע האט זיך געענדיגט מיט מיתת יהושע זייער ענליך צו ווי אזוי די תורה, תורת משה ענדיגט זיך מיתת משה, און די ספר יהושע הייבט זיך אן די זעלבע פלאץ, און ס'גייט ביז. ס'איז אביסל ס'איז נישט אזוי קלאר אבער לפחות ביז ספר שמואל הייבט זיך אן מיט שמואל הנביא שמואל וואס איז געווען פון עלי הכהן פון שמואל און דעמאלטס הייבט זיך אן די מעשה פון די מלכות פון שאול מיט דוד סאו בערך צווישן יהושע און שמואל דאס איז די תקופה פון ספר שופטים פארוואס זאג איך אז ס'איז נישט אזוי פשוט ווייל ווען מען קוקט אריין אין ספר שופטים זעט מען נישט אזוי קלאר א סדר צווישן איינס און צווייטן ס'דא ספר שופטים און צווישן יעדער איינער ווייסט צווישן יהושע און און דוד איז זענען געווען שופטים, מ'קען רופן שמואל די לעצטע שופט, און שמואל האט געמאכט שאול המלך און דוד המלך, ס'איז געווארן די תקופת המלכים, ס'איז דא משה, און זיי האבן געזאגט נביאים, קיין שופטים און מלכים. אבער ס'איז נישט אינגאנצן קלאר, ובפרט פארשידענע פרשיות אין ספר שופטים, לפחות לפי דרך הפשט, אפשר אויכעט לפי דרך הדרש, איז נישט קלאר. ווער איז געווען פאר וואס קען זיין ס'דא פרשה פון פילגש בגבעה סוף ספר שופטים וואס רש"י זאגט שוין אז ס'איז געווען ווענס פריער איז ממילא ס'איז נישט אינגאנצן קלאר אז דאס די סדר הדורות דאס איז זיכער אז ס'רעדט זיך פון די תקופה צווישן די זמן פון כיבוש יהושע און די זמן פון מ'האט אנגעהויבן קען רופן די זמן וואס מ'הייבט זיך אן די מלכים וואס הייבט זיך אן אביסל שוין אביסל פריער פון די ענין פון שמואל וואס ער האט געמאכט די מלכים אבער אינצווישן די צייט דאס איז די תקופת השופטים יעצט באופן כללי די תקופה איז נישט קיין גרינגע תקופה געווען פאר אידן, ס'איז א שווערע תקופה, מען זעט גלייך, ספר שופטים הייבט זיך אן מיט דעם, אז ס'איז געווען א שווערע תקופה, הגם בזמן יהושע בן נון איז געווען א מוצלח'דיגע תקופה, מען האט אלעס מצליח געווען, אדער לפחות וויפיל מען האט געוואלט און וויפיל מען האט געקענט, און וויפיל מ'איז געווען מוכן האט מען אלץ מנצח געווען די מלחמות, נישט געווען קיין מלחמות די אידן האבן פארלוירן בזמן יהושע דאס איז זיכער, און מען האט כובש געווען את הארץ, אבער שפעטער, סיי עס איז געווען חלקים וואס מען האט געדארפט כובש זיין און מען האט נישט, ס'איז דא טענות אויף די אידן פארוואס מען האט עס נישט געטון, אדער סיי האט מען נישט געקענט, מען האט נישט געדארפט, וויאזוי מ'זאל עס נאר פארשטיין, איז עס געבליבן א מצב פון חוסר, אז ס'איז נישט געווען קיין הצלחה, און ס'איז אויך נישט געווען אזוי ווי ספר שופטים רעכנט אסאך מאל אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, דאס הייסט נאך יהושע בן נון איז נישט גלייך געווארן א נייער שופט, נאר די שופטים אלע שופטים, באופן כללי דאס איז א כלל פאר אלע שופטים, אפילו שמואל אין א געוויסע וועג, זענען נישט געווען און מען האט ממנה געווען, ס'איז געשטארבן די פריערדיגע שופט, האט מען ממנה געווען איין שופט, איינמאל האט מען דאס פרובירט צו טון ביי אבימלך בן גדעון, מען דארף לערנען די מעשה דארט ספעציעל, אבער באופן כללי, דאס איז נישט די ענין פון שופטים, שופטים איז געווען, ס'איז געווען אידן, ס'איז געווען א צרה, די גוים, פארשידענע אנדערע גוים, יעדע מאל א צווייטע גוי, מדין, עמלק, פלישתים, כנענים, אנדערע מיני גוים האבן זיך גערודפט די אידן, און ויקם ה' שופטים, די אייבערשטער האט געברענגט א שופט זאל העלפן די אידן. סאו, און עס איז געווען גוט און ביז יענער שופט איז געשטארבן, עס איז נישט געווארן גלייך א נייע שופט, עס איז אזוי ווי נאכנישט געווען קיין געהעריגע, מען קען זאגן איבערגעבעכץ פון די הנהגה, עס איז געווען אזוי פראוויזאריש, אז מען האט געדארפט איינעם האט מען געמאכט, האט מען נישט געדארפט איז נישט געווען, און אזוי ווייטער. די ווארט שופט מיינט נישט דווקא א, אזוי ווי מען זאגט שופט לכאורה איז א דיין, א דזשאדזש, אבער באמת שופט, מען זעט עס אויך אין די נביאים, פסוקים נוצן עס אלעמאל, עס מיינט מער אזוי ווי א מנהיג, אדער אפילו א, איינער וואס פירט די ארמעי, אזוי ווי שמשון רופט מען א שופט, הגם געווען אפילו קיין ס'האט מיר נישט געפסקנט קיין דין תורה, אנדערע שופטים האבן שוין יא געפסקנט אויך דין תורה, אבער בדרך כלל שופט מיינט מער אזוי ווי א מנהיג א לידער ווי א דזשאדזש, הגם מען רופט עס שופט מיינט עס א דזשאדזש אבער ס'מיינט נישט דווקא דאס. יעצט ספר שופטים באופן הכי כללי קען מען זאגן איז איינגעטיילט אין דריי חלקים, ס'איז דא די אנהייב די ערשטע צוויי אדער דריי פרקים וואס איז מער אזוי ווי א קאנעקשאן מיט ספר יהושע אדער א המשך, ס'רעדט זיך וועגן געוויסע כיבושי הארץ, רעדט זיך פון געוויסע שבטים וואס זענען געגאנגען, רעדט זיך פון געוויסע פלעצער וואס מ'האט נישט כובש געווען און אזוי ווייטער. נאכדעם איז דא אינמיטן די גאנצע סדר פון די שופטים וואס אלע גייען נאך דעם סדר, ס'איז מ'האט ס'איז נישט געווען גוט, מ'האט געזינדיגט און די גוים האבן נוצ האבן האבן געמאכט צרות און די אייבערשטער האט געברענגט א שופט און ס'איז געווארן גוט, און די שופט איז געשטארבן און ס'איז אלץ צוריק צום אלטן וחוזר חלילה, דאס איז די מעשה פון אלע שופטים, צום סוף שופטים איז דא צוויי מעשיות וואס זענען נישט ממש א פארט פון די סייקל, דאס איז די מעשה פון פסל מיכה און די מעשה פון פילגש בגבעה, ס'איז קען זיין אפילו זיין אז ס'איז נישט ממש על הסדר, די מעשה איז שוין געווען באמת פריער, נישט סוף תקופת השופטים, נישט די לעצטע זאך געווען פילגש בגבעה, נאר ס'איז שוין געווען פריער, אבער דאס זענען צוויי עקסטערע מעשיות וואס זענען געווען בתקופת השופטים, און ס'איז דא אויך נאך איין מעשה פון תקופת השופטים וואס דאס איז רות וואס שטייט בפירוש ויהי בימי שפוט השופטים, די תקופת השופטים איז געווען אויך די מעשה, איז עד כאן הקדמה לספר שופטים.